בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף צ"ה, מיר הייבן אן דף צ"ה עמוד א', די פערדע פון די ברייטע שורות אנפאנג שורה, מאי איסר קל. איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א ברייתא, וואס די ברייתא האט גע'דרשנ'ט פון אותה, אז דווקא ווען א אשת איש זינדיגט ווערט זי אסור אויפן מאן, אבער ווען א מאן זינדיגט, וואס טייטש ווען א מאן וואוינט מיט אחות אשתו, ווערט ער נישט אסור אויפן פרוי. האט די ברייתא געזאגט. ווייל ווען נישט דער לימוד וואלט מען געהאט א קל וחומר אויף פארקערט, וואס טייטש ס'וואלט געווען א קל וחומר צו זאגן אז א מאן וואס זינדיגט מיט אחות אשתו איז יא אסור אויף זיין פרוי, פארוואס? וואס וואלט געווען די קל וחומר? האט די ברייתא געזאגט, ווייל ומה במקום שבא על איסור קל, נאסר האוסר, מקום שבא על איסור חמור, אינו דין שנאסר האוסר, און ווי מ'האט נעכטן שוין אויסגערעדט אין די ברייתא, די מסקנת הגמרא וואס היינט וועלן מיר זעהן טאקע די מסקנה, אז איסור קל מיינט די איסור פון אשת איש, פארוואס דאס ווערט גערופן איסור קל, וועלן מיר היינט זעהן במשך די סוגיא, אבער דאס איז א איסור קל, און ממילא גייט די קל וחומר אזוי, מאדך באשת איש, ווערט די אוסר נאסר, ווער איז די אוסר באשת איש? ווער לאזט נישט פאר די פרוי חתונה האבן מיט אנדערע מענער? איר מאן, פשט די מאן איז די אוסר, יעצט וואס געשענט ווען די פרוי פאלגט נישט די איסור, די פרוי גייט און זי איז עובר אויף דעם איסור, זי האט יא חתונה מיט א פרעמדע מאן, ווערט די אוסר נאסר, וואס טייטש די מאן, וואס מען האט געשמועסט די מאן איז די אוסר, די מאן ווערט יעצט נאסר זי טאר נישט יעצט וואוינען מיטן מאן ברגע אן אשת איש וואוינט מיט א צווייטן טאר זי נישט וואוינען מיטן מאן איז דאס איז ביי אשת איש וואס איז א איסור קל איז כל שכן ביי אחות אשתו וואס איז א איסור חמור פארוואס דאס איז א איסור חמור וועלן מיר היינט זעהן אבער כל שכן אחות אשתו איז זאל די אוסר ווערן נאסר ווער איז די אוסר ביי אחות אשתו די פרוי ס'טייטש ווער איז גורם אז א מאן זאל נישט טארן וואוינען מיט זיין שוועגערין מיט אחות אשתו זיין פרוי ווייל ווען נישט ער האט חתונה מיט זיין פרוי וואלט ער געקענט חתונה מיט די פרוי'ס שוועסטער, קומט אויס די פרוי איז די אוסר, וואלט אויך געדארפט זיין דער דין אז די אוסר זאל ווערן נאסר, וואס טייטש אז טאמער די מאן צוברעכט דעם איסור, ער פאלגט נישט די איסור, ער וואוינט יא מיט אחות אשתו, זאל די אוסר זאל די פרוי ווערן נאסר, אזוי וואלט די קל וחומר געזאגט, דערפאר זאגט די ברייתא האבן מיר א לימוד אותה, וואס פון אותה לערנט מען ארויס אז מען מאכט נישט די קל וחומר. נאר וואס, די גמרא האט נאכנישט געוואוסט וואס מיינט דאס איסור קל, און ממילא גייט די גמרא יעצט זוכן וואס איז דאס דער איסור קל וואס דארט טרעפט מען אז די אוסר ווערט נאסר, הייבט אן די גמרא אזוי מאי איסור קל, אמר רב חסדא, מחזיר גרושתו משניסת, זאגט רב חסדא, א הוה אמינא באלד וועלן מיר זעהן די גמרא צופרעגן, אבער רב חסדא זאגט מחזיר גרושתו דאס איז א איסור קל, וואס א איסור מחזיר גרושתו איז טאקע א איסור קל, ס'איז נאר א לאו, יעצט ווי געפינט מען ביי מחזיר גרושתו אז די אוסר ווערט נאסר, איז די גמרא מסביר, בא עליה האי, אסרה עליה דהאי, בא עליה אידך, אסרה עליה דהאי, פשט אזוי, ס'איז דא א מאן וואס האט חתונה געהאט מיט א פרוי, און ער האט איר גע'גט, יעצט, גייט די פרוי, זי האט חתונה מיט א צווייטע מאן, ברגע וואס זי האט חתונה מיט די צווייטע מאן, טאר זי נישט יעצט צוריק גיין צום ערשטן מאן, ס'דאך דא א איסור פון מחזיר גרושתו, יעצט ווער איז גורם די איסור, ווער איז די אוסר דא? די צווייטע מאן, די צווייטע מאן איז די אוסר, יעצט וואס וועט זיין טאמער די פרוי האט זיך גע'גט פונעם צווייטן מאן, און זי וועט יא צוריק גיין צום ערשטן מאן, וואס טייטש זי וועט נישט פאלגן דעם איסור, איז יעצט עט זי שוין נישט קענען צוריק גיין צום צווייטן מאן אויך נישט, פארוואס? ווייל די צווייטע מאן האט איר גע'גט, זי איז צוריק געגאנגען צו די ערשטע מאן, יעצט אז זי וועט צוריק גיין צום צווייטן מאן, איז פארן צווייטן מאן איז זי א מחזיר גרושתו, קומט אויס אז ברגע וואס די פרוי האט עובר געווען אויף די איסור, ווערט די אוסר נאסר, די צווייטע מאן ווערט אסור אויף איר, דאס איז פשט איסור קל, אזוי זאגט רב חסדא, זאגט אבער די גמרא, ס'איז נישט ריכטיג, דער קל וחומר איז נישט קיין גוטע קל וחומר, ווייל דו ווילסט דיך ארויסלערנען פונעם איסור קל צום איסור חומר, פון מחזיר גרושתו צו אחות אשתו, זאגט די גמרא די צוויי זענען נישט גלייך, ווייל מה למחזיר גרושתו משניסת שכן נטמא הגוף, קודם כל, זאגט די גמרא, ביי א מחזיר גרושתו, די גוף אליין, די פרוי אליין איז די וואס זינדיגט, מה שאין כן ביי אחות אשתו, די פרוי זינדיגט נישט, די פרוי'ס שוועסטער זינדיגט, די מאן זינדיגט, אבער די פרוי אליין זינדיגט נישט, און די זעלבע זאך ואיסורה ברוב, רש"י איז נישט גורס ואיסורה ברוב, און די זעלבע זאך ואיסורה איסור עולם. וואס טייטש די איסור פון מחזיר גרושתו איז לעולם ועד ווילאנג די מאן לעבט איז דא א איסור פון מחזיר גרושתו מה שאין כן באחות אשתו ברגע וואס די ווייב שטארבט מעג א מאן חתונה האבן מיט איר שוועסטער און ממילא די קל וחומר איז סתם אזוי נישט קיין גוטע קל וחומר אלא אמר ריש לקיש און ממילא זוכט ריש לקיש א צווייטן איסור קל זאגט ריש לקיש איסור קל דאס איז יבמה און די גמרא פרובירט צו פארשטיין וואסערע יבמה פון וואס רעדט מען דא יבמה למאן אילימא לאחר עסטו וועלן זאגן יבמה צו א צווייטן

פארשטייט מען וויאזוי די אוסר ווערט נאסר אז וואס? אז די שומרת יבם טאר דאך נישט וואוינען מיט קיינעם ווילאנג מ'איז איר נישט מייבם טאר זי נישט וואוינען מיט קיינעם, ווער איז די אוסר? די יבם, יעצט וואס געשענט טאמער זי פאלגט נישט דעם איסור, זי וואוינט יא מיט א צווייטן, זאגט דאך רב המנונא אז זי טאר נישט יעצט צוריק גיין צום יבם פשט די אוסר ווערט נאסר, איז אויב אזוי האמיר דא דעם איסור קל, אבער זאגט די גמרא דאס שטימט נישט, פארוואס? ווייל אזא קל וחומר העט מען נישט קענען מאכן, מען העט נישט קענען מאכן א קל וחומר פון די יבמה לשוק צו אחות אשתו, פארוואס? ווייל מה ליבמה שכן נטמא הגוף, קודם כל, די יבמה אליין איז דאך די וואס זינדיגט, זי גייט וואוינען מיט א צווייטן, מה שאין כן באחות אשתו, די פרוי האט נישט געזינדיגט, און וויאזוי קענסטו יעצט אסר'ן די פרוי אויפן מאן? און נאך א זאך איז ואיסורה ברוב, וואס טייטש די יבמה, ווילאנג מ'איז איר נישט מייבם טאר זי נישט וואוינען מיט קיין שום מאן נישט אויפן וועלט, קיינער טאר נישט וואוינען מיט איר, חוץ פון די יבם, מה שאין כן די אחות אשה, וואס די איינציגסטע מענטש וואס איז אסור צו וואוינען מיט איר איז דעם שוואגער, דער מאן פון איר שוועסטער, איז ווייטער איז קען מען נישט מאכן אזא קל וחומר, ווייל קען זיין דווקא ביי יבמה, דארט טאקע ווערט די אוסר נאסר, מה שאין כן באחות אשתו, איז נישט דאס האט ריש לקיש געמיינט ווען ער האט געזאגט יבמה, אלא נאר, אוודאי האט ריש לקיש געמיינט, יבמה לאחרין, וואס טייטש די איסור קל איז יבמה לאחין ווי מען עט שוין מסביר זיין אז וואס אז עבד בה מאמר האי אסרה עליה דהאי בא עליה אידך אסרה עליה דהאי ס'טייטש אזוי די איסור קל מיינט א יבמה וואס איז געפאלן פאר אפאר ברידערס און איין ברידער האט געמאכט מיט איר מאמר יעצט ברגע וואס א ברידער האט געמאכט מיט איר מאמר טארן יעצט קיינע פון די אנדערע ברידערס איר נישט מייבם זיין פארוואס אלס א איסור דרבנן, ס'איז א איסור קל, ס'איז א איסור דרבנן, ווער איז די אוסר דא? די אוסר איז די ברודער וואס האט געמאכט די מאמר, יעצט וואס איז טאמער די פרוי פאלגט נישט די איסור, זי גייט און א צווייטע ברודער איז איר מייבם, איז ברגע וואס די צווייטע ברודער האט איר מייבם געווען, דאס איז דאך שוין דאורייתא'דיג, איז די ברודער וואס האט געמאכט מאמר, ער וועט מער נישט טארן וואוינען מיט איר. ווייל די גאנצע מאמר פליעט ארויס פון די פענסטער ברגע וואס א ברודער איז איר עכט מייבם, קומט אויס אז די אוסר איז געווארן נאסר, און דאס איז די איסור קל, איז פון דא האט מען ארויסגענומען א קל וחומר צו אחות אשתו, אבער דא זאגט די גמרא די קל וחומר איז ווייטער נישט ריכטיג, פארוואס? ווייל מאי איריא שבא עליה שני, אפילו אבד בה נמי מאמר, וואס טייטש אונז זוך מיר דא א ציור אז די אוסר ווערט נאסר מחמת ביאה, דא, נישט די ביה פון די צווייטע ברודער האט גורם געווען אז די ערשטע ברודער וואס האט געמאכט מאמר איז אסור מיט די פרוי, ווייל אפילו אז א צווייטע ברודער וואלט געמאכט מאמר, ס'טייטש לאמיר זאגן איין ברודער וואלט געמאכט מאמר און ער איז יעצט די אוסר, גייט א צווייטע ברודער און ער מאכט מיט איר מאמר, איז אויך די אוסר נאסר, וואס טייטש די אוסר ווערט נישט נאסר מחמת ביה, און ממילא די משל איז נישט קיין גוטע משל, ס'איז נישט קיין גוטע קל וחומר. איי זאגט די גמרא הא לא קשיא, דאס העסטו מיר זאגן איז נישט ריכטיג, ווייל כרבן גמליאל דאמר אין מאמר אחר מאמר, רבן גמליאל האלט טאקע אז א צווייטע ברודער וואס מאכט מאמר איז גארנישט מיט נישט, אבער פון דעסטוועגן זאגט די גמרא ס'איז ווייטער נישט ריכטיג, ווייל אלא אפילו נתן לה גט ואפילו חלץ לה, וואס טייטש לאמיר זאגן איין ברודער מאכט מאמר, און ס'גייט יעצט א צווייטע ברודער און געט איר א גט, אדער געט איר חליצה, ווערט זי נאסר אויפן אוסר, איז ווייטער דאס איז נישט קיין גוטע משל ס'איז נישט קיין גוטע דוגמא פאר אונזער קל וחומר, ווייל אונז זוך מיר אן אופן וואס דווקא דורך ביאה ווערט די אוסר נאסר, און דא ווערט די אוסר נאסר מיט אנדערע זאכן אויכעט, איז ווייטער נישט דאס איז די איסור קל וואס פון דעם רעדט די ברייתא, אלא אמר רבי יוחנן, און ממילא זאגט רבי יוחנן ווייסט וואס די איסור קל, די איסור קל איז סוטה, וואס סוטה קען מיינען צוויי זאכן, סוטה קען מיינען סיי א פרוי וואס מען ווייסט קלאר זי האט געזינדיגט, אן אשת איש וואס ס'איז דא קלארע עדים זי האט געזינדיגט איז אסור לבעל ולבועל, און די זעלבע זאך א פרוי וואס נישט מען ווייסט קלאר זי האט געזינדיגט נאר די מאן האט איר געווארנט זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט איינעם און מען ווייסט זי האט זיך באהאלטן, וואס אזא פרוי איז אויך אסור לבעל ולבועל ווילאנג זי טרינקט נישט די מי סוטה. איז דאס, זאגט רבי יוחנן, דאס איז די איסור קל, וואס ווייטער די איסור פון א סוטה צו וואוינען מיט איר מאן און צו וואוינען מיט די בועל איז א לאו, ס'איז נישטא אויף דעם קיין כרת, נישטא אויף דעם קיין מיתה, און ממילא הייסט עס א איסור קל, און דאס איז די איסור קל וואס די ברייתא האט גערעדט פון. אבער פרעגט די גמרא, סוטה למאן, אויף וועלכע אופן רעדט מען דא? אילימא. לבעל, בא עליה בעל אסרה עליה דבועל, ס'טייטש עסטו וועלן זאגן אז דא רעדט זיך פון א סוטה וואס האט זיך באהאלטן מיט איינעם, וואס ברגע וואס א סוטה האט זיך באהאלטן מיט איינעם און די מאן האט איר געווארנט, איז זי אסור לבעל און לבועל. יעצט, ווארט זי צו טרינקען די מי סוטה, און טאמער זי וועט טרינקען די מי סוטה און מ'וועט געוואויר ווערן אז זי האט נישט געזינדיגט, עט זי ווערן מותר לבעל און לבועל. ס'טייטש לבעל פארשטייט זיך, זי וועט קענען צוריקגיין צום מאן, און טאמער זי עט זיך גט'ן אדער טאמער די מאן העט שטארבן עט זי קענען גיין חתונה מיט די בועל. טאמער אבער זי העט נישט טרינקען קיין מי סוטה, העט מען דאך קיינמאל נישט וויסן צו זי האט געזינדיגט צו נישט, העט זי אלעמאל זיין אסור לבעל ולבועל. קומט אויס אזוי, ווער איז די אוסר דא ביי די פרוי? ווער האט גורם געווען די גאנצע פראבלעם דא? די בועל. מיט דעם וואס זי האט זיך באהאלטן מיטן בועל, איז האט ער גורם געווען אז זי זאל זיין אסור לבעל ולבועל. קומט אויס די בועל איז די אוסר, יעצט וואס געשענט טאמער די פרוי צוברעכט די איסור, זי וואוינט יא מיט איר מאן, איז ברגע וואס א פרוי וואוינט מיט איר מאן נאכדעם וואס די מאן האט איר געווארנט ס'טייטש בשעת וואס זי ווארט אויף מי סוטה, טאר זי מער נישט טרינקען קיין מי סוטה, קומט אויס אז ברגע וואס זי האט געוואוינט מיטן מאן און זי קען מער נישט טרינקען קיין מי סוטה, איז פשט זי וועט קיינמאל מער נישט קענען חתונה האבן מיט די בועל, קומט אויס. אז די בועל וואס איז געווען די אוסר, און די פרוי האט צובראכן דעם איסור, זי האט געוואוינט מיטן מאן, איז די אוסר געווארן נאסר, קומט אויס דאס איז די קל וחומר וואס מען מאכט צו אחות אשתו, אבער, זאגט די גמרא, ס'איז נישט ריכטיג, מען קען נישט מאכן אזא קל וחומר, ווייל מאי איריא בא עליה, אפילו נתן לה גט, ואפילו אמר אין אני משקה, וואס טייטש, ווייטער אונז זוכן מיר דא א מציאות וואס א ביה איז גורם אז די אוסר זאל ווערן נאסר, דא, נישט דאס אז זי האט געוואוינט מיט איר מאן, האט גורם געווען אז די אוסר אז די בועל זאל ווערן נאסר, ווייל אפילו לאמיר זאגן די מאן וואוינט נישט מיט איר, נאר לאמיר זאגן זי ווארט דא צו טרינקען די מי סוטה, די מאן איז מחליט, מה לי ולכל הצרה הזאת, איך דארף נישט אזא סארט פרוי, ער געט איר א גט, ברגע וואס ער געט איר א גט טרינקט זי מער נישט קיין מי סוטה, אדער אפילו אז ער זאגט איך וויל נישט זאל טרינקען קיין מי סוטה, איך על מער נישט וואוינען מיט איר, איז אויך ביי אזא אופן טרינקט זי נישט קיין מי סוטה, קומט אויס. אז טאמער זי עט נישט טרינקען קיין מי סוטה עט זי דאך זיין אסור אויפן בועל, אבער ווייטער די איסור וואס זי האט יעצט אויפן בועל דאס אז די אוסר ווערט נאסר איז נישט מכח ביאה, קומט אויס ווייטער די קל וחומר איז נישט קיין קל וחומר, איז קען נישט זיין אז פון אזא סוטה האט ר' יוחנן גערעדט, אלא נאר סוטה לבועל, אוודאי האט ר' יוחנן גערעדט נישט פון אזא סארט סוטה וואס האט זיך באהאלטן, נאר פון א פרוי א געהעריגע אשת איש וואס האט געזינדיגט, וואס פארוואס טאר א פרוי נישט זינדיגן? פארוואס טאר א אשת איש נישט וואוינען מיט א בועל? ווייל זי וואוינט מיט א מאן, זי האט א מאן, קומט אויס די מאן איז די אוסר, און ברגע וואס א פרוי זינדיגט אן אשת איש זינדיגט, ווערט זי יעצט נאסר אויפן אוסר, זי איז אסור לבעל ולבועל, זי טאר נישט מער וואוינען מיט איר מאן, איז דאס איז לכאורה די ציור וואס רבי יוחנן האט גערעדט, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא האי איסור קל היא? איסור חמור היא דהייני אשת איש? אשת איש איז דאך א איסור חמור, ס'איז חייב מיתת בית דין, וויאזוי רופט עס די ברייתא אן א איסור קל? אלא אמר רבא, ממילא זאגט טאקע רבא אשת איש, אין אמת'ן אריין מיינט עס טאקע אשת איש, וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, אשת איש, איי אויב אזוי ומאי קרי לה איסור קל, פארוואס טאקע הייסט עס איסור קל, שאין האוסרה אוסרה כל ימיו, ווייל די איסור איז נישט קיין איסור לעולם ועד, די איסור אשת איש איז נאר ווילאנג זי וואוינט מיטן מאן, טאמער די מאן געט איר א גט גייט אוועק די איסור, מה שאין כן באחות אשתו, וואס טאמער די מאן גט די פרוי ווערט ער נישט מותר באחות אשתו, נאר טאמער די פרוי עט שטארבן ווערט ער מותר, אבער מיט א גט ווערט ער נישט מותר, קומט אויס אז אין א געוויסע זינען איז אחות אשתו הארבער פון אשת איש, און דערפאר איז דער קל וחומר א גוטער קל וחומר, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט אזוי קלאר געלערנט אין א ברייתא, אבא חנן אמר משום ר' אלעזר, אשת איש אז די איסור קל דאס איז אשת איש, און די קל וחומר ארבעט אזוי, ומה במקום הבא על איסור קל, שאין האוסרה אוסרה כל ימיו, מה דאך ביי אשת איש, וואס הייסט קל, ווייל ס'איז נישט אויף א גאנץ לעבן טאמער מ'גט זיך ענדיגט זיך דער איסור, פון דעסטוועגן נאסר האוסר, איז די אוסר ווערט נאסר ווער איז די אוסר? די מאן, און טאמער די פרוי זינדיגט ווערט די מאן אסור אויף איר ווערט די אוסר נאסר, איז כל שכן ביי אחות אשתו הבא על איסור חמור שהאוסרה אוסרה כל ימיו וואס דאס ציט זיך א גאנץ לעבן, אינו דין שנאסר האוסרה, וואלט אוודאי געדארפט זיין דער דין אז די אוסר וואס דאס איז די פרוי זאל ווערן נאסר טאמער די מאן זינדיגט מיט איר שוועסטער, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק אותה ווי מ'האט געזען, וואס פון אותה דרש'נט מען, אותה שכיבתה אוסרתה, ואין שכיבת אחותה אוסרתה. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזען אין די משנה ר' יוסי אומר כל שפוסל וכו', איז אזוי, מען האט געזען אין די משנה ר' יוסי זאגט א אינטערסאנטע לשון, כל שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו, וכל שאין פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו. זאגט די הייליגע גמרא, מאי קאמר ר' יוסי, וואס מיינט ר' יוסי דא צו זאגן, איז אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה די ערשטע שטיקל גמרא נאך די משנה האט די גמרא צוגעלייגט א קנייטש אין די תנא קמא, ס'טייטש תנא קמא אין די משנה האט געזאגט אז טאמער א פרוי פארט אוועק און די מאן האט חתונה מיט איר שוועסטער און די פרוי קומט צוריק קען די פרוי צוריק גיין צו איר מאן, האט די גמרא צוגעלייגט א קנייטש אז נישט נאר ביי אזא אופן קען די פרוי צוריק גיין צום מאן, נאר ואף על גב דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים, דאהני הני נישואים דקא מיתסרא אשת גיסו אגיסו, אפילו הכי אשת גיסו אסירא אשתו שריא, וואס טייטש האט די גמרא צוגעלייגט א שטיקל אז וואס? לאמיר זאגן אונז האבן אנגעכאפט דארט נעמען, ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל, און רחל האט געהאט א שוועסטער לאה, און לאה האט געהאט א מאן משה, קומט אויס ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל, און משה האט חתונה געהאט מיט לאה, יעצט רחל און משה פארן אוועק למדינת הים, און ס'קומט א עד אחד זאגן אז זענען ביידע געשטארבן, קומט יעצט אויס ראובן וויל יעצט חתונה האבן מיט לאה, און ביידע סיי ראובן און סיי לאה, דארפן זיך פארלאזן דא אויפן עד אחד כדי חתונה צו האבן, פארוואס? ווייל ראובן האט א פראבלעם ער טאר נישט חתונה האבן מיט לאה, זי איז אחות אשתו, לאה האט א פראבלעם זי טאר נישט חתונה האבן מיט ראובן, ווייל חוץ פון דעם זי איז אחות אשתו איז זי דאך אויך אן אשת איש, אבער ס'איז דא א עד אחד אז סיי איר מאן איז טויט און סיי זיין ווייב איז טויט, קומט אויס ראובן קען חתונה האבן מיט לאה, יעצט וואס געשענט ווען די ביידע קומען צוריק ווען מ'ווערט געוואויר די עד אחד האט ליגנט געזאגט? ווען רחל קומט אן צוזאמען מיט משה, איז דא וואלט ווען געווען א צד צו זאגן אז היות וואס לאה קען נישט צוריק גיין צו משה, ווייל לאה איז א געהעריגע אשת איש וואס האט געזינדיגט על פי עד אחד, וואס מען האט דאך געזען אנפאנג פרק אז אזא פרוי קנס'עט מען, פשט לאה קען נישט צוריק גיין צו משה, איז אפשר זאל רחל אויך נישט קענען צוריק גיין צו ראובן, איז אויף דעם האט די גמרא געזאגט די תנא קמא האלט נישט אזוי, די תנא קמא האלט אז רחל קען בכל אופן צוריק גיין צו ראובן, נאר וואס, לאה און משה העלן טאקע נישט קענען צוריק גיין צוזאמען, אזוי האט מען געזען האלט די תנא קמא, יעצט דאס איז קלאר אז אויף דעם שטיקל אויף די נקודה קריגט זיך ר' יוסי, מען דארף נאר וויסן וואס טאקע האלט ר' יוסי, זאגט די גמרא וואס האלט ר' יוסי, אילימא דקאמר תנא קמא דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים, אשת גיסו אסירא ואשתו שריא, קען זיין טאקע אויף די שטיקל גייט ר' יוסי ארויף, אבער וואס זאגט ר' יוסי, וקאמר ליה ר' יוסי, כי היכי דאשתו שריא, אשת גיסו נמי שריא. זאגט ר' יוסי צו די תנא קמא, איך בין מער מיקל פון דיר, דו זאגסט אז די שוועגערין לאה העט קיינמאל נישט קענען צוריק גיין צו משה, די שאלה נאר איז צו רחל קען צוריק גיין צו ראובן צו נישט, זאג איך דיר נישט ריכטיג, ראובן מיט רחל אוודאי קענען צוריק גיין צוזאמען, נאר איך זאג נאך מער, אפילו נארמאל קען א פרוי וואס האט געזינדיגט נישט צוריק גיין צו איר מאן, דא איז דא א היתר אז היות וואס רחל קען צוריק גיין צו ראובן מעג לאה אויך צוריק גיין צו משה? קומט אויס רבי יוסי איז מורא'דיג מיקל. אזוי קען מען אפשר זאגן דאס האט רבי יוסי געמיינט. איי וואס איז די סברה? וואס איז טאקע די סברה ווי דא אזא זאך ווי געהערט געווארן אזא זאך אז א אשת איש וואס האט געזינדיגט זאל קענען צוריק גיין צו איר מאן? איז ווי די ראשונים זענען דא מסביר און ס'איז וויכטיג צו פארשטיין דא אנפאנג סוגיא די נקודה ווייל ס'עט נאכאמאל איבערגעחזר'ט ווערן בהמשך הסוגיא אויף אנדערע אופנים איז די נקודה איז אזוי ביז יעצט האמיר אונז געלערנט אז וואס איז די טעם אז א פרוי וואס האט געזינדיגט אן אשת איש האט געזינדיגט אז זי טאר נישט צוריק גיין צו איר מאן, האט מען געזען די טעם איז ווייל בית דין האט איר גע'קנס'עט אז אשה דייקא ומינסבא, איז טאמער זי האט נישט מדייק געווען זי האט נישט בודק געווען און זעכער געמאכט אז די מאן איז טויט, קריגט זי א קנס און זי קען נישט צוריק גיין צו איר מאן, אזוי האבן מיר געלערנט ביז יעצט. יעצט דא במשך די סוגיא העמיר זען אז ס'איז דא געוויסע שיטות וואס האלטן אנדערש, ס'איז דא געוויסע שיטות וואס האלטן אז נישט דאס איז די סיבה אז די פרוי קען נישט צוריק גיין צו איר מאן, נאר וואס איז די סיבה? די סיבה איז אזוי. אן אשת איש וואס האט געזינדיגט, האט מען דאך געזען אז נישט יעדער איינער ווייסט פונקטליך די אלע פרטי המעשה, און ס'דא אזעלכע מענטשן וואס העלן מיינען אז דאס וואס זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן, ווען די ערשטע מאן איז אוועקגעפארן און ס'איז געקומען עד אחד, העלן מענטשן מיינען אז זי האט זיך גע'גט פון די ערשטע מאן, און זי האט חתונה געהאט מיט די צווייטע, איז. כדי להוציא מלבם, פון די אלע נייעס זאגערס, פון די אלע מענטשן וואס פארקויפן מעשה'ס און ווייסן נישט וואס זיי רעדן, כדי להוציא מלבם האט מען געזען איז דא א געוואלדיגע חידוש, אז נאכדעם וואס די ערשטע מאן קומט צוריק ממדינת הים און מען ווערט געוואויר אז דער עד אחד איז געווען א ליגענער, דארף יעצט די פרוי קריגן א גט פונעם צווייטן מאן, פארוואס? כדי די אלע נייעס זאגערס וואס רעדן זיך איין אז די פרוי האט זיך גע'גט פון די ערשטע מאן און חתונה געהאט מיט די צווייטע מאן, זאלן זיי וויסן אז אפילו אז דו רעדסט דיך איין זי האט חתונה געהאט מיט די צווייטע מאן, זי האט געקריגן א גט פונעם צווייטן מאן, קומט אויס ברגע וואס א פרוי קריגט א גט פונעם צווייטן מאן, וואס העט יעצט געשעהן טאמער די פרוי העט צוריק גיין צום ערשטן מאן, לאמיר זאגן בית דין איז זיך מרחם אויף די פרוי און מען זאגט ווייסטו וואס איך געב דיר א היתר, קענסט צוריק גיין צו די ערשטע מאן, וואס געשעהנט יעצט איז די אלע נייעס זאגערס עלן זאגן וואס גייט דא פאר, ס'איז געווען דא א פרוי וואס האט חתונה געהאט מיט איין מאן, זי האט זיך געגט, זי איז געגאנגען צום צווייטן מאן, יעצט האט זי געקריגן א גט פונעם צווייטן מאן, און יעצט גייט זי צוריק צום ערשטן מאן? רבונו של עולם, מחזיק רשעותו! איז כדי להוציא מלבם פון די אלע נייעס זאגערס, זאגט מען אז די פרוי טאר נישט צוריק גיין צום ערשטן מאן, קומט אויס ס'איז הא בהא תליא, היות וואס זי קריגט א גט פונעם צווייטן מאן, און טאקע די גט קריגט זי נאר אלס די נייעס זאגערס, אבער מהאי טעמא, היות וואס ס'איז דא נייעס זאגערס קען זי יעצט נישט צוריק גיין צום ערשטן מאן, ווייל מ'עט זאגן אז א מחזיר גרושתו איז מותר, אזוי איז דא וואס לערנען די טעם פארוואס די פרוי קען נישט צוריק גיין צו איר ערשטע מאן, און ממילא איז דא דא א סברא צו זאגן אז דא איז אנדערש, ס'איז דא א סברא צו זאגן אז דא מעג לאה צוריק גיין צו משה, פארוואס? ווייל ביי אונזער ציור קריגט לאה טאקע נישט קיין גט פון די צווייטע מאן, זי קריגט נישט קיין גט פון ראובן, פארוואס? ווייל ס'פעלט נישט אויס, ווייל ווי מ'האט געשמועסט די איינציגסטע סיבה וואס מ'געט א גט פארן פרוי פונעם צווייטן מאן איז אלס די נייעס זאגערס, דא איז נישט דא קיין נייעס זאגערס ווייל יעדער איינער זעהט אז רחל לעבט, יא רחל איז דאך יעצט אנגעקומען, מען האט געהאט, מען האט געמיינט זי איז טויט אבער יעצט איז זי דא, און יעדער זעהט אז ראובן האט חתונה געהאט מיט לאה, וואס איז געווען די היתר פאר ראובן חתונה צו האבן מיט לאה? טאמער רחל לעבט, טאמער זיין פרוי רחל לעבט, איז אפילו לאמיר זאגן ער האט זיך גע'גט פון רחל, טאר ער נישט חתונה האבן מיט אחות אשתו, אלא מאי וואס איז געווען דא, איז מוז מען זאגן אז ס'איז טאקע געווען אזוי ווי ס'איז געווען. ס'טייטש אפילו די נייעס זאגערס עלן אויך נישט אויפמאכן א מעשה דא, נאר דא זעהט יעדער איינער אז אוודאי איז דא געווען א טעות, אוודאי איז אוועק געפארן רחל מיט משה למדינת הים, ס'טייטש עכ"פ רחל איז אוועק געפארן און מ'האט געמיינט אז זי איז טויט און יעצט זעהט מען אז זי לעבט ס'איז געשעהן א גרויסע טעות, ואשר על כן אז יעדער איינער זעהט וואס איז געווען דא פעלט נישט אויס צו מחייב זיין יעצט פאר ראובן צו געבן א גט פאר לאה, ווייל יעדער ווייסט וואס איז געווען דא, און ממילא אז ראובן דארף נישט געבן א גט פאר לאה, איז מסתבר צו זאגן לויט די מאן דאמרים וואס זאגן די טעם, אז לאה וועט מעגן צוריק גיין צו משה, ווייל קיינער וועט נישט זאגן ס'איז א מחזיר גרושתו, איז דאס איז די סברא צו זאגן דא בשיטת ר' יוסי, אז ר' יוסי האלט אז לאה מעג צוריק גיין צו משה, אבער זאגט די גמרא, מען קען נישט זאגן אז דאס מיינט רבי יוסי, ווייל שטימט נישט זיין לשון אין די משנה, אי הכי אויב אזוי זאגט די גמרא, כל שאין פוסל על ידי אחרים אין פוסל על ידי עצמו, כל שאין פוסל על ידי עצמו אין פוסל על ידי אחרים מיבעי ליה, וואס טייטש נארמאל, טאמער רבי יוסי וויל זיך קריגן אויף די תנא קמא, זאל ער אנהייבן מיט די חלק וואס ער איז מסכים מיט די תנא קמא, און שפעטער זאגן די חלק וואס ער קריגט זיך, און ממילא וואלט געדארפט שטיין אזוי, רבי יוסי וואלט געדארפט זאגן, כל שאין פוסל על ידי עצמו, וואס טייטש אזא סארט אופן וואס א מענטש פסל'ט נישט זיין אייגענע פרוי פאר זיך, און ביי אונזער מעשה, ראובן פסל'ט נישט רחל פאר זיך, דאס אז ראובן האט חתונה געהאט מיט לאה האט נישט געפסל'ט רחל פאר זיך, דאס איז יעדער מסכים, תנא קמא איז אויך מסכים צו די חלק, און אויף דעם לייגט רבי יוסי צו, אינו פוסל על ידי אחרים, ער פסל'ט אויך נישט לאה פאר אנדערע, ער פסל'ט נישט לאה זאל חתונה האבן מיט משה, דאס איז רבי יוסי'ס שיטה, אבער שטייט נישט אזוי, ביי אונזער משנה שטייט פונקט פארקערט, ביי אונזער משנה שטייט כל שאין פוסל על ידי אחרים, אין פוסל על ידי עצמו, און ממילא זאגט די גמרא אז ס'קען נישט זיין אז דאס איז פשט אין רבי יוסי, נאר וואס דען, ואלא מוז מען זאגן אז רבי יוסי איז מער מחמיר פון די תנא קמא, אז וואס? אז כי היכי דאשת גיסו אסירא אשתו נמי אסירא, דהיינו פשט אזוי, תנא קמא זאגט אז רחל מעג צוריק גיין צו ראובן אבער לאה טאר נישט צוריק גיין צו משה, און אויף דעם זאגט רבי יוסי אז ביי אן אופן וואס לאה קען נישט צוריק גיין צו משה, קען רחל אויך נישט צוריק גיין צו ראובן, ער איז מער מחמיר פון די תנא קמא. איי פארוואס? פארוואס טאקע? פארוואס ווייל לאה קען נישט צוריק גיין צו משה זאל רחל נישט קענען צוריק גיין צו ראובן? איז ווי רש"י איז מסביר א דבר מחודש ביותר בשיטת ר' יוסי וואס מען דארף דאס געדענקען משך די רעשט פון די סוגיא. ר' יוסי האלט אז לאה מיט משה און ראובן און רחל זענען תלוי איינס אינעם צווייטן. פארוואס? ווייל ברגע וואס איך לאז נישט לאה צוריק גיין צו משה, פארוואס לאז איך נישט לאה צוריק גיין צו משה? ווייל זי האט געוואוינט מיט ראובן. פשט? אז מען קוקט אן די פאר, לאה מיט ראובן, כאילו ס'איז א א פאר פאלק אין א געוויסע זינען, ווייל לאה קען נישט צוריק גיין צו משה ווייל זי האט געוואוינט מיט ראובן. קומט אויס ברגע וואס דו קוקסט אן ראובן און לאה ווי א פאר פאלק, איז וואס געשענט יעצט מיט רחל? רחל איז דאך לאה'ס שוועסטער, קומט אויס רחל ווערט יעצט פאר ראובן אַן אַחות אשתו, מוראדיק, בעצם רחל איז דאָך ראובֿנס פֿרוי, אָבער פֿון דעסט וועגן קוקט מען דאָ אָן רחל יעצט, ווי ראובֿנס אַחות אשתו, כאילו לאה די פֿרוי און רחל די אַחות אשתו, מען וועט עס רופֿן אַזאַ פֿאַלשע אַחות אשתו, און ממילא, ברגע וואָס לאה קען נישט צוריקגיין צו משה, אָטאָמאַטיש קען שוין רחל אויך נישט צוריקגיין צו ראובֿן אַלס פֿאַלשע אַחות אשתו. קומט אויס דאָס איז די שיטה פֿון רבי יוסי, אָבער די גמרא איז נאָך אַלץ נישט צופֿרידן, ווײַל הא תּינח כּל שפֿוסל. כל שאינו פוסל, מאי עבידתיה. פשט לאמיר קוקן דא אין די לשון פון רבי יוסי. רבי יוסי כאפט אן א געדאפלטע לשון. קודם, זאגט רבי יוסי כל שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו, וואס דאס האט מען יעצט פארענטפערט ס'שטימט זייער גוט, אז וואס אז די תנא קמא האט געזאגט, לאה טאר נישט צוריק גיין צו משה, רחל מעג צוריק גיין צו ראובן, אויף דעם זאגט רבי יוסי נישט ריכטיג, ווייל כל שפוסל על ידי אחרים, טאמער דו האסט גע'פסל'ט איינע פון צוריק גיין צו איר מאן, וואס טייטש ראובן האט גע'פסל'ט לאה? צוריק צו גיין צו משה, איז אטאמאטיש פוסל על ידי עצמו, ווערט רחל אויכעט אסור צוריק צו גיין צו אים צו ראובן, די חלק פארשטייט מען זייער גוט, ער איז זיך מתייחס צו די תנא קמא דא, אבער ר' יוסי לייגט דאך צו דא נאך עפעס, כל שאין פוסל על ידי אחרים, אינו פוסל על ידי עצמו, וואס מיינט ער צו זאגן דא? וואס מיינט דאס כל שאין פוסל על ידי אחרים? כל שאין פוסל על ידי אחרים לכאורה מיינט צו זאגן אז ס'איז דא אן אופן וואס ראובן עט וואוינען מיט לאה, און לאה עט נישט פסול ווערן צו איר מאן צו משה, ווער האלט אזא זאך? ווער האט גערעדט פון אזא זאך? ווי איז דא אזא זאך? ווי קומט עס בכלל אריין אין די משנה? די ערשטע חלק פארשטייט מען, די צווייטע חלק נישט. איז אויף דעם גייט די גמרא ברענגען צוויי תירוצים, איין תירוץ אמר ר' אמי, זאגט ר' אמי אזוי, ארישא, וואס טייטש, די משנה איז איין לאנגע המשך פון אנפאנג פרק, ס'טייטש אזוי, ביז יעצט האבן מיר דאך אונז געטייטשט אונזער משנה אז אונזער משנה רעדט זיך ווען ס'איז געווען א עד אחד, פשט ס'איז געקומען א עד אחד זאגן אז רחל איז טויט, אדער ביי אונזער ציור אז רחל און משה זענען טויט, און שפעטער זענען זיי צוריק געקומען, איז פון דעם רעדט מען דא. יעצט זאגט ר' אמי ס'איז נישט ריכטיג, אונזער משנה איז זיך מתייחס צו אלע ציורים וואס מ'האט געזען אנפאנג פרק. וואס האבן מיר געזען אנפאנג פרק? זאגט ר' אמי, אונז האבן געזען אנפאנג פרק, ניסת על פי בית דין, תצא ופטורה מן הקרבן, על פי עדים תצא וחייבת בקרבן, יפה כוחו של בית דין שפוטרה מן הקרבן, ס'טייטש אונז האב מיר געזען אז ווען טאר א פרוי נישט צוריק גיין צו איר מאן נאר ווען זי האט חתונה געהאט על פי עד אחד, טאמער אבער זי האט חתונה געהאט על פי שני עדים, דעמאלטס האב מיר געזען, מאי הוה לה למיעבד, זי איז נישט שולדיג, וואס האט זי געקענט טון, זי מעג צוריק גיין צו איר ערשטע מאן. אזוי האמיר געזען אנפאנג פרק, זאגט ר' אמי, די תנא קמא פון אונזער משנה רעדט טאקע אויף די ביידע ציורים, סיי ווען ס'איז געווען א עד אחד, און סיי ווען ס'איז געווען צוויי עדים, וקאמר תנא קמא, לא שנא על פי עדים דאשת גיסו שריא, ולא שנא על פי בית דין דאשת גיסו אסירא, פשט אזוי, תנא קמא האלט אז רחל מעג צוריק גיין צו ראובן, נישט קיין חילוק וואס גייט פאר מיט לאה און משה, פשט אזוי, לאה צו זי מעג צוריק גיין צו משה, איז תלוי צו ס'איז געווען איין עד, צו צוויי עדים אזוי ווי יעדע אשת איש, טאמער ס'איז געווען איין עד טאר לאה נישט צוריק גיין צו משה ווייל זי האט דאך געזינדיגט מיט איין עד, טאמער ס'איז געווען צוויי עדים מעג לאה יא צוריק גיין צו משה, דאס איז לאה'ס חשבון מיט משה, מה שאין כן ראובן און רחל, זאגט די תנא קמא, רחל מעג צוריק גיין צו ראובן בכל אופן, גייט מיר נישט אן וואס טוט זיך מיט לאה, אזוי זאגט די תנא קמא, און אויף דעם זאגט ר' יוסי, איך קריג זיך אויף דיר, זאגט ר' יוסי, אזוי ווי מען האט געשמועסט, לויט ר' יוסי איז דאך עס הא בהא תליא, ראובן מיט רחל זענען תלוי אין לאה און משה, זאגט ר' יוסי וקאמר ליה ר' יוסי, על פי בית דין דפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו, על פי עדים דאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו פשט אזוי טאמער לאה האט חתונה געהאט מיט ראובן על פי עד אחד איז פשט אז ווען משה קומט צוריק טאר זי נישט צוריק גיין צו משה אויב אזוי פונקט ווי לאה טאר נישט צוריק גיין צו משה טאר רחל אויך נישט צוריק גיין צו ראובן ווייל ווי מען האט געשמועסט רחל איז יעצט א פאלשע אחות אשתו טאמער אבער לאה האט חתונה געהאט מיט ראובן על פי שני עדים אויב אזוי ווען משה קומט צוריק מעג זי צוריק גיין צו משה און אז זי מעג צוריק גיין צו משה מעג רחל אויך צוריק גיין צו ראובן און דאס ליגט דא אין רבי יוסי'ס ווערטער אז כל שפוסל על ידי אחרים, טייטש טאמער לאה טאר נישט צוריק גיין צו משה פוסל על ידי עצמו, טאר רחל נישט צוריק גיין צו ראובן, כל שאין פוסל על ידי אחרים, טאמער לאה איז נישט פסול אויף אחרים, נישט פסול אויף משה, אינו פוסל על ידי עצמו איז רחל אויך נישט פסול אויף ראובן, שטימט שוין, די לשון שטימט שוין רבי יוסי, אזוי זאגט רבי אמי. רבי יצחק נפחא אמר, רבי יצחק נפחא ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט ער לעולם אסיפא, פשט אונזער משנה קריכט נישט צוריק צו אנפאנג פרק, מען רעדט דא פון א עד אחד, אבער וואס? הא דאזלי ארוסתו וגיסו, הא דאזלי אשתו וגיסו. פשט אזוי, מען וועט קודם אויסרעדן די תירוץ פון רבי יצחק נפחא אויסעווייניג נאכדעם וועמער זעהן אינעווייניג. זאגט רבי יצחק נפחא, א געוואלדיגע חידוש בשיטת רבי יוסי, וואס אונז האבן שוין מרמז געווען און גערעדט פון דעם ענין אנפאנג סוגיא. איז אזוי, זאגט רבי יצחק נפחא, אז רבי יוסי האלט אז נארמאל, וואס איז די סיבה אז אן אשת איש קען נישט צוריק גיין צו איר ערשטע מאן, נישט ווייל אשה דייקא ומינסבא, נאר די סיבה איז אלס גזירה מענטשן די נייעס זאגערס עלן זאגן מחזיר גרושתו, מ'עט זאגן אז די ערשטע מאן האט זיך גע'גט פון איר, און זי איז געגאנגען זיך חתונה האבן מיט די צווייטע מאן, יעצט געט זי זיך פונעם צווייטן מאן, זי גייט צוריק צו די ערשטע, מחזיר גרושתו אזוי עלן מענטשן זאגן, און ממילא טאר זי נישט צוריק גיין צו די ערשטע מאן. יעצט אזוי, אזוי ווי מען האט געשמועסט דא ביי אונזער משנה, איז נישט דא אזא חשש, פארוואס? ווייל היות וואס יעדער זעט אז רחל לעבט, איז וואס איז פשט אז לאה האט חתונה געהאט מיט ראובן? ס'איז נישט דא א וועג אין די וועלט אז ראובן, וואס ראובן איז רחל'ס מאן, זאל מעגן חתונה האבן מיט לאה, לאה איז דאך אחות אשתו, און וואס איז פשט וואס איז דא פארגעגאנגען? נאר וואס דען, אוודאי עט יעדער פארשטיין פונקט וואס דא איז געשען, אז רחל איז אוועקגעפארן, מען האט געמיינט זי איז טויט, יעצט איז זי צוריק געקומען אבער ס'איז געווען א טעות, קומט אויס יעדער זעהט פונקט די מעשה ביי אונזער משנה, און ממילא די אלע נייעס זאגער זענען שטיל, שוין אז אלע נייעס זאגער זענען שטיל קען מען פארשטיין אז לאה זאל קענען צוריק גיין צו משה, ווייל ס'איז נישט דא די אלע חששות וואס איז דא נארמאל, אבער וואס דאס איז נאר טאמער ראובן האט טאקע חתונה געהאט מיט רחל, וואס איז אבער טאמער ראובן האט נישט חתונה געהאט מיט רחל נאר ס'איז געווען א אירוסין, נאר א קידושין, האמער דאך שוין געשמועסט אז ווען ס'קומט צו קידושין איז דא אזא זאך ווי קידושי טעות, ס'דא אמאל א מענטש מאכט א תנאי אין די קידושין און די תנאי ווערט נישט נתקיים איז די גאנצע קידושין פאלט צאם, ס'טייטש קידושין קען ווערן אויס קידושין, אויב אזוי אז די קידושין קען ווערן אויס קידושין האבן די נייעס זאגערס שוין וואס צו שמועסן, אז וואס וואס וועלן די נייעס זאגערס זאגן, זיי וועלן זאגן אזוי, ראובן האט מקדש געווען רחל, און די קידושין איז צוזאמגעפאלן, ס'איז געווארן אויס שידוך, אז ס'איז געווארן אויס שידוך, האט ער געקענט חתונה האבן מיט לאה, און פארדעם האט ער טאקע חתונה געהאט מיט לאה. איי, לאה האט דאך געהאט א מאן משה, מסתמא האט איר משה גע'גט, מסתמא אזוי איז געווען. יעצט, אז מ'וועט זאגן אז לאה קען צוריקגיין צו משה, עלן מענטשן זאגן מחזיר גרושתו, איז שוין דא דא א פראבלעם. קומט אויס אויב אזוי, אז ווען ראובן האט חתונה מיט רחל מיט א געהעריגע חתונה, זענען די נייעס זאגערס שטיל, איז נישט דא קיין שום סיבה צו זאגן אז לאה זאל נישט קענען צוריק גיין צו משה, ווייל אז ס'איז נישט דא קיין נייע זאגערס קען לאה צוריק גיין צו איר מאן, מה שאין כן ווען ס'איז נאר געווען אן אירוסין צווישן ראובן און רחל, וואס די נייע זאגערס קענען זאגן אז די שידוך איז צעפאלן, אויב אזוי קען לאה נישט צוריק גיין צו משה, קומט אויס אויב אזוי זאגט ר' יוסי ווייטער ר' יוסי גייט דא כשיטתו אז ס'איז הא בהא תליא, לאה מיט משה און ראובן און רחל, איינס איז תלוי אין דעם צווייטן, קומט אויס אז ווען לאה טאר נישט צוריקגיין צו משה, טאר ראובן אויך נישט צוריקגיין צו רחל, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, רחל איז יעצט א פאלשע אחות אשתו, טאמער לאה קען יא צוריקגיין צו משה, קען ראובן יא צוריקגיין צו רחל. אזוי האלט ר' יוסי. מה שאין כן די תנא קמא, תנא קמא האלט אינגאנצן נישט אין דעם גאנצן פשעטל, תנא קמא האלט אז די סיבה וואס א פרוי טאר נישט צוריקגיין צו איר מאן איז ווייל אשה דייקא ומינסבא, ס'איז א קנס וואס חכמים האבן געגעבן פאר א פרוי זי טאר נישט צוריק גיין צו איר ערשטע מאן גייט מיר נישט אן צו ס'איז דא נייע זאגערס צו ס'איז נישט דא נייע זאגערס און במילא מיט דעם פארשטייט מען די תנא קמא און ר' יוסי ביי אונזער משנה אז וואס תנא קמא האט געזאגט ס'גייט מיר נישט אן צו ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל צו ראובן האט נאר געמאכט אן אירוסין מיט רחל לאה מיט משה קענען בשום איין פנים ואופן נישט צוריק גיין צוזאמען און ראובן און רחל מעגן יא צוריק גיין צוזאמען אויף יעדן אופן אזוי זאגט די תנא קמא. מה שאין כן רבי יוסי זאגט ס'איז הא בהא תליא אז טאמער ראובן האט נאר געמאכט אן אירוסין מיט רחל איז פשט אז לאה טאר נישט צוריק גיין צו משה ווייל די נייע זאגערס רעדן און אז לאה טאר נישט צוריק גיין צו משה טאר ראובן אויך נישט צוריק גיין צו רחל ווייל ס'איז הא בהא תליא מה שאין כן טאמער ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל מיט א נישואין זענען די נייע זאגערס שטיל אז די נייע זאגערס זענען שטיל קען לאה צוריק גיין צו משה און אז לאה קען צוריק גיין צו משה, קען ראובן אויך צוריק גיין צו רחל. דאס איז די תירוץ רבי יצחק נפחא, לאמיר זען אינעווייניג. וקאמר תנא קמא, תנא קמא זאגט, לא שנא אשתו וגיסו, ולא שנא ארוסתו וגיסו, אשת גיסו אסורה, ואשתו שריא. תנא קמא האלט נישט קיין חילוק צו ס'געווען אן אירוסין, צו ס'געווען א נישואין, אלעמאל, ראובן און רחל מעגן יא, לאה און משה טארן נישט. וקאמר ליה רבי יוסי, און אויף דעם זאגט רבי יוסי, אז אשתו וגיסו, טאמער ס'איז געווען אשתו, ס'איז געווען א נישואין, דליכא למימר תנאה הוה ליה בנישואין, צוריקציען פון נישואין נישט דא אזא זאך, נישט דא אזא זאך מאכן א תנאי אין נישואין, קומט אויס דאינו פוסל על ידי אחר, היות וואס ס'נישט דא קיין תנאי אין נישואין איז פשט די נייע זאגער זענען שטיל, און אז די נייע זאגער זענען שטיל, פשט לאה קען צוריק גיין צו משה, אויב אזוי אינו פוסל על ידי עצמו, קען רחל אויך צוריק גיין צו ראובן, מה שאין כן ווען ס'איז ארוסתו וגיסו, ווען ס'איז נאר געווען אן אירוסין,

הלכה כרבי יוסי, די הלכה איז ווי רבי יוסי, נאר וואס? ער זאגט נישט וועלכע רבי יוסי, צו ער האט געלערנט רבי יוסי ווי רב אמי, צו ער האט געלערנט רבי יוסי ווי רבי יצחק נפחא, איז קודם נעמט די גמרא אן מיט א פשטות אז ער האט געלערנט רבי יוסי ווי רבי יצחק נפחא, יעצט איינע פון די נקודות וואס מען האט יעצט געזען בשיטת רבי יוסי לויט רבי יצחק נפחא איז אז רבי יוסי מאכט זיך צו טון פון די נייעס זאגערס ווען די נייעס זאגערס שמועסן וועגן א שידוך וואס איז צופאלן, וואס טייטש, ביי אן אופן פון אירוסין האבן מיר דאך געזען, זאגט דאך רבי יוסי אז די נייעס זאגערס וועלן רעדן אז די שידוך איז צופאלן, אזוי האלט רבי יוסי, איז גייט די גמרא אויפווייזן אז שמואל איז נישט חושש צו אזא סארט נייעס, צו אזא סארט שמועה אז מענטשן רעדן אז א שידוך איז צופאלן, לאמיר זען, מתקיף לה רב יוסף, פרעגט רב יוסף, ומי אמר שמואל הכי, צו דען האלט שמואל אזוי? והא איתמר, האבן מיר געלערנט, יבמה, רב אמר הרי היא כאשת איש, ושמואל אמר אינה כאשת איש. ס'דא אזא מאדנע מימרא פון רב און שמואל. רב זאגט א יבמה איז ווי אן אשת איש, שמואל זאגט א יבמה איז נישט ווי אן אשת איש. יעצט איז ממש א מדרש פליאה, מ'ווייסט נישט וואס דאס מיינט. ואמר רב הונא, איז רב הונא מסביר וואס דאס מיינט, און באלד עמיר זעהן צוויי אנדערע הסברים אין רב און שמואל, אבער אזוי זאגט רב הונא, זאגט רב הונא אזוי, כגון שקידש אחיו את האשה, והלך לו למדינת הים, ושמע שמת אחיו, ועמד ונשא את אשתו, ס'טייטש ס'דא דא צוויי ברידערס, ראובן און שמעון, ראובן האט מקדש געווען א פרוי, נישט חתונה געהאט, מקדש געווען, און ער איז אוועק געפארן, און ס'איז צוריק געקומען א שמועה אז ראובן איז טויט, עס קומען עד אחד זאגן אז ער איז טויט, איז געגאנגען שמעון, און שמעון האט מייבם געווען ראובן'ס פרוי, ווייל ער דארף דאך מייבם זיין די פרוי, איז דאך געשטארבן אן קינדער, יעצט. קומט צוריק די ברודער ראובן קומט אן מ'זעהט דער עד אחד האט ליגנט געזאגט איז אזוי דרב אמר הרי היא כאשת איש ואסירה ליבם רב זאגט אז די דין דא איז פונקט ווי א געהעריגע אשת איש אז וואס אז זי טאר נישט צוריק גיין צו ראובן פארוואס ווייל רב האלט אז די סיבה פארוואס נארמאל א אשת איש טאר נישט צוריק גיין צו איר מאן איז אלס די נייעס זאגערס אלס מחזיר גרושתו און מילא דא וואס עלן די נייעס זאגערס רעדן די נייעס זאגערס עלן זאגן אז ראובן האט זיך נאר געמאכט דא א אירוסין איז די שידוך איז צוזאמגעפאלן און אז די שידוך איז צוזאמגעפאלן איז שמעון געגאנגען און חתונה געהאט מיט די פרוי אנשטאטס דעם, ווייל ראובן'ס שידוך איז צוזאמגעפאלן מעג שמעון חתונה האבן מיט איר. יעצט קומט ראובן צוריק, און וואס וועט מען זאגן אז די פרוי קען צוריק גיין צו ראובן? עלן מענטשן זאגן אז שמעון האט זיך גע'גט און זי איז צוריק צו ראובן, פשט מען מעג חתונה האבן מיט א פרוי וואס האט זיך גע'גט פון דעם ברודער מיט אן אשת אח? אוודאי נישט, און דערפאר זאגט רב אלס די נייעס זאגערס זאגט מען פאר די פרוי, קענסט נישט צוריק גיין צו ראובן, ושמואל אמר, שמואל זאגט ניין, אינה כאשת איש ושריא ליה, שמואל זאגט אינה כאשת איש מיינט אז די פרוי מעג צוריק גיין צו ראובן, איי פארוואס די נייעס זאגערס וועלן נייעס זאגן אז די שידוך איז צופאלן און שמעון האט חתונה געהאט מיט איר אלס א צופאלנע שידוך, זאגט שמואל כנראה אז ס'איז נישט אזוי, שמואל האט נישט מורא אז נייעס זאגערס וועלן רעדן אז א שידוך איז צופאלן, דאס איז נישט א שמועס וואס נארמאל רעדט מען, דאס איז נישט א נארמאלע סארט נייעס, און פאר דעם אז מענטשן עלן נישט רעדן אז די שידוך איז צופאלן איז וואס דען די פשט? אוודאי עלן מענטשן פארשטיין וואס דא איז געשען, אז מ'האט געמיינט ראובן איז טויט האט שמעון מייבם געווען יעצט זעהט מען אז ראובן לעבט, גייט זי צוריק צו ראובן, אבער על כל פנים וואס זעהן מיר וואס האלט שמואל אז מ'איז נישט חושש צו א שמועה אז נייעס זאגערס עלן רעדן אז א שידוך איז צופאלן, און וויאזוי זאגט שמואל הלכה כרבי יוסי, וואס לויט רבי יצחק נפחא בשיטת רבי יוסי, דאס איז דאך די עיקר חידוש פון רבי יוסי, אז מ'איז חושש אויף נייעס זאגערס אז א שידוך איז צעפאלן, אמר ליה אביי, עמער זעהן יעצט אפאר תירוצים, אביי ענטפערט די ערשטע תירוץ, זאגט אביי וממאי דכי אמר שמואל הלכה כרבי יוסי, אדרבי יצחק נפחא קאמר, דילמא אדרבי אמי קאמר, ס'טייטש קען אוודאי זיין, אז דאס וואס שמואל זאגט הלכה כרבי יוסי איז נישט די רבי יוסי פון רבי יצחק נפחא נאר די רבי יוסי פון רבי אמי וואס טאקע לויט רבי אמי האט רבי יוסי קיינמאל נישט געזאגט אזא סארט חידוש אז מ'איז חושש אויף די נייעס זאגערס ס'זאל זיין רעדן פון א צופאלנע שידוך דאס איז איין תירוץ נאך א תירוץ זאגט די גמרא ואי נמי אדרבי יצחק נפחא קען אוודאי זיין שמואל האלט כרבי יוסי בשיטת רבי יצחק נפחא נאר וואס ממאי דאפוסל ודילמא אאינו פוסל, ס'טייטש ווער זאגט אז דאס וואס שמואל האט געזאגט הלכה כרבי יוסי מיינט אויף אלעס וואס רבי יוסי האט געזאגט, קען זיין ער איז נאר מסכים צו האלב וואס רבי יוסי האט געזאגט, פשט רבי יוסי האט דאך געזאגט צוויי גרויסע חידושים, איין חידוש האט ער געזאגט אז די סיבה פארוואס א פרוי קען נישט צוריק גיין צו איר מאן איז אלס די נייעס זאגערס, חוץ פון דעם האט ער געזאגט אז די נייעס זאגערס שמועסן און רעדן פון צושטערטע שידוכים, מ'דארף חושש זיין אויף דעם. איז אויף די חלק אויף די צווייטע חלק איז אוודאי שמואל נישט מסכים אזוי ווי מען האט געשמועסט אבער אויף די ערשטע חלק אז די סיבה וואס א פרוי קען נישט צוריק גיין צו איר מאן איז אלס די נייעס זאגערס צו דעם איז שמואל מסכים דאס האט שמואל געמיינט אז הלכה כרבי יוסי אז וואס אז תנא קמא האט דאך געזאגט ביי אונזער משנה אז נישט דא א וועג אין די וועלט אז לאה און משה קענען צוריק גיין צוזאמען, איז אויף דעם קריגט זיך שמואל און ער זאגט הלכה כר' יוסי אז ביי אן אופן וואס די נייעס זאגערס האבן נישט קיין נייעס, זיי האבן נישט וואס צו שמועסן, קען לאה יא צוריק גיין צו משה, דאס האט ער געמיינט סך הכל צו זאגן. אי נמי, נאך א תירוץ זאגט די גמרא אז ממאי דאיתא לדרב הונא, ווער האט דיר געזאגט אז פשט אין די מחלוקת פון רב און שמואל וואס פון דעם האט מען אויסגעבויט אז שמואל איז נישט חושש צו נייעס זאגערס וואס שמועסן פון צושטערטע שידוכים ווער זאגט אז רב הונא איז גערעכט, דילמא ליתא דרב הונא כלל,

שמואל קריגט זיך אויף רב המנונא, דאס איז די מחלוקת פון רב און שמואל, אבער ס'האט נישט קיין שייכות צו אונזער סוגיא. ואי נמי, נאך א פשט וואס מ'קען איינזעצן אין די מחלוקת פון רב און שמואל וואס ווייטער ס'האט נישט קיין שייכות צו אונזער סוגיא, אז בקידושין תופסין ביבמה קמיפלגי, זיי קריגן זיך צו קידושין איז תופס אין א יבמה, דרב אמר הרי היא כאשת איש ולא תופסין בה קידושין, רב האלט כשיטתו אז קידושין איז נישט תופס אין א יבמה, ושמואל אמר אינה כאשת איש ותפסי בה קידושין, שמואל האלט אז יא, איי פרעגט די גמרא והא אפליגו בה חדא זימנא, האבן מיר דאך געזען דף צדיק ב', דארט איז די מחלוקת פון רב און שמואל, און פארוואס דא זעהן מיר א אנדערע מחלוקת, ס'איז די זעלבע מחלוקת, צוויי מאל די זעלבע מחלוקת, זאגט די גמרא חדא מכלל דחברתה איתמר, אוואדע האבן זיך נאר געקריגט איין מאל, און די תלמידים האבן שוין ארויסגעדרינגען די צווייטע מאל, אבער ווייטער טאמער דאס איז פשט אין מחלוקת רב און שמואל האט עס נישט א שייכות אהער, און אוואדע קען שמואל זאגן הלכה כרבי יוסי.